ברוך השם מסכת בבא קמא דף י"א עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער אמר שמואל. אמר שמואל האט שמואל געזאגט, אין שמין, מ'שאצט נישט אפ, לא לגנב ולא לגזלן. אויב איינער האט גע'גנב'עט אדער גע'גזל'ט א בהמה אדער כלים און ס'איז ביי אים געווארן צעבראכן, שאצט מען נישט אפ די צעבראכענע כלי צי די בהמה איז געפגר'ט, שאצט מען נישט אפ די נבילה אז דער גנב זאל דאס געבן. און ער זאל צוצאלן די איבריגע, נאר ער דארף באצאלן בהמה און כלים גוטע, און די צעבראכענע שטיקלעך, דאס באלאנגט צו אים, צום גנב און צום גזלן. אלא לנזקין, ביי נזקין שאצט מען יא ואני אומר אף לשואל, וואס פאר א ווערטער איז דאס? שמואל האט געזאגט, און וואס איז ער מוסיף ואני אומר? איז רש"י באווארנט עס. די מנהג דיינים איז, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, און דאס איז די מנהג ואני אומר און איך זאג אף לשואל. ואבא מודה לי, איז די אף לשואל קען מען לערנען אז דאס גייט ארויף אויף די אלא לנזקין, מ'שאצט אפ לנזקין, און איך זאג אז ביי שואל אז ס'איז געווארן צובראכן אין אזא אופן אז מ'דארף באצאלן, נישט מחמת מלאכה, זאג איך אויכעט שמין. אדער מען קען טייטשן דער אף לשואל גייט ארויף אויף די רישא, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן ואני אומר אף לשואל. איבעיא להו, הכי קאמר, אזוי ער זאגט אף לשואל שמין, דאס הייסט עס גייט ארויף אויף נזקין, אזוי ווי נזקין שמין איז שואל אויך שמין, ואבא מודה לי און רב איז מיר מודה, או דילמא הכי קאמר, און דער פשט איז אזוי. ואני אומר, און איך זאג, אף לשואל אין שמין, דער אף גייט ארויף אויף גנב און גזלן, ואבא מודה לי, און רב איז מיר מודה אז ביי שואל אין שמין. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר דאס ענטפערן, דההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש, דשאיל נרגא מחבריה, האט געבארגט א האק פון זיין חבר, תברה, האט ער צובראכן, נישט בשעת ער האט ער גענוצט צו דער מלאכה, מתה מחמת מלאכה איז דאך פטור, נאר תברה, ער האט עס אזוי צובראכן. אתא לקמיה דרב איז ער געקומען פאר רבן, אמר ליה האט אים רב געזאגט, זיל שלים ליה גיי באצאל אים נרגא מעליא א גוטע האק און די צובראכענע האק וועסטו נעמען צו דיר. שמע מינה האט דאך פון דעם א ראיה, אין שמין אז רב האלט ביי א שואל אין שמין. איך שאץ נישט אפ די זאך און דער שואל זאל צוצאלן די איבריגע, נאר איך זאג אז דער שואל נעמט צו זיך די צעבראכענע זאך און ער דארף באצאלן די גאנצע געלט. זאגט די גמרא, ניין, אדרבה איך וועל ברענגען א ראיה פארקערט. אז רב האלט ביי א שואל ס'האט דעם זעלבן דין ווי נזקין, און איך זאג די צובראכענע זאך שאצט מען אפ וויפיל ס'ווערט און דאס נעמט דער משאיל און ער טוט צוצאלן די איבריגע געלט. ביי דער מעשה וואס רב האט געזאגט זיל שלים ליה נרגא מעליא ער זאל גיין באצאלן א גוטע האק מדאמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב רב כהנא און רב אסי זענען דארטן געוועזן און זיי האבן געפרעגט רבן דינא הכי איז דען דער דין אזוי יא אז ער דארף באצאלן נרגא מעליא ושתיק און רב האט געשוויגן איז דאך שתיקה כהודאה דמיא. רב האט חרטה געהאט פון דעם וואס ער האט געזאגט מ'זאל באצאלן נרגא מעליא, שמע מינה איז א ראיה שמין. געלערנט, אמר עולא אמר רבי אלעזר, שמין לגנב ולגזלן, א גנב אדער א גזלן, זיי האבן צעבראכן די זאך וואס זיי האבן געגנבעט אדער געגזלט, קענען זיי צוריקגעבן די צעבראכענע זאך און די איבריגע, און מ'שאצט אפ וויפיל דאס איז ווערט און זיי דארפן דערצאלן. רב פפא אמר אין שמין, מען שאצט נישט אפ, און תוספות זאגט ווייל ס'איז דא א פסוק אז ס'שטייט והשיב את הגזלה אשר גזל אז ס'דארף זיין כעין שגזל, דארף ער צוריק געבן אדער די זאך וואס ער האט גע'גזל'ט אדער ער זאל געבן געלט. והלכתא און די הלכה איז, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שמין, ביי א שואל טוט מען יא אפשאצן, כדרב כהנא ורב אסי, ווי רב כהנא און רב אסי, ווען רב האט געזאגט אין שמין האבן זיי אים געפרעגט דינא הכא, און רב האט געשוויגן, איז פון דעם א סימן אז רב איז מודה. ואמר עולא אמר רבי אלעזר, נאך האט געזאגט עולא פאר רבי אלעזר'ן, שליה שיצאה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, דער דין איז, א פרוי האט מפיל געווען א שליה, זאגן מיר אפילו איך זעה נישט קיין ולד, אבער אין שליה בלא ולד, די ולד איז געווארן דארט צוריבן, ממילא אז איך ווייס נישט צו דאס איז א זכר צו דאס איז א נקבה, אבער א ולד איז דאך זיכער, בין איך מחמיר אז זי דארף ציילן פֿערצן טעג טמא אזוי ווי ביי א נקבה. און נאכער בין איך מחמיר אז ימי טוהר האט זי נאר ביז ווען עס וועט זיך ענדיגן פערציג טעג, ווייל אפשר איז דאס א זכר, איך דארף מחמיר זיין ביידע זאכן, געבן פריער מער ימי טומאה, און ימי טוהר בין איך מחמיר איך נעם אן טאמער איז א זכר איז די ימי טוהר ציעט זיך נאר ביז פערציג טעג.

אז פון ערשטן טאג אן איז זי טמא, אפילו ס'איז געווען לידה יבשתא, וואס די וואס ס'איז דאך דעמאלט נישט טמא וועגן דם, נאר אלץ די לידה, איז זי רעכן איך פון דעם ערשטן טאג. אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט עולא'ן, מה דעתך, וואס איז דיין טעם? לחומרא, וועל איך גיין מטמא זיין די טהרות וואס האט אנגערירט דעם ערשטן טאג, אזוי ווי עס איז ארויסגעגאנגען א מקצת שליה. אבער חומרא דאתי לידי קולא הוא, פון דער חומרא וועט דאך ארויסקומען א קולא, פארוואס? אז אויב דו הייבסט אן צו רעכענען פון דעם ערשטן טאג, דקא מטהרת לה מראשון, אזוי ביז דעם פופצנטן טאג. וועל איך שוין זאגן אז זי איז טהור איז דאך דאס א קולא, ווייל אויב איך זאל רעכענען פון דעם שני פון צווייטן טאג וועט זיך ערשט אנהויבן וועט דאך ערשט זיין די דמים טהורים פון צומארגנס, און אזוי יא זאג איך אז דער פופצנטע טאג רעכענען פון דעם ערשטן טאג וואס יצאה מקצתה איז עס שוין טהור. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט לחוש חוששת. איך בין חושש איך זאל מטמא זיין די טהרות שנגעה בראשון, כ'בין מחמיר, אבער מימנא לא ממניא, איך זאל גיין ציילן, טו איך נישט ציילן, אלא לשני, נאר צו דעם צווייטן, דארף יעצט אויסקומען אזוי, איך הייב אן צו ציילן פון דעם צווייטן, איז ממילא וועט אויסקומען אז דער דאס וואס איז אויב איך רעכן פון ערשטן וואלט דאס געווען דער פופציטע וועט עס יעצט ערשט זיין דער פערציטע אבער ס'וועט אויסקומען ביי די ענדע ווען עס ענדיגט זיך די פערציג טעג דעמאלט וועל איך שוין חושש זיין איך וועל זאגן אז לחוש מראשון און דאס וואס איז דער איין און פערציגסטער טאג פון ראשון כאטש פון צווייטן איז עס דער פערציגסטע. וועל איך זאגן אז כ'בין חושש מראשון אז ס'איז שוין דער איין און פערציגסטער טאג. פרעגט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס גייט מיר עולא דערציילן מיט דעם וואס איך זאג כ'בין חושש? דאין מקצת שליא בלא ולד, אז אפילו דארט וואו ס'איז נאר ארויסגעגאנגען מקצת שליא, איז זיכער דארט דא א טייל פון ולד, דעריבער א ולד איז זיכער דארט דא, נאר איך ווייס נישט צו דארט איז דא א מקצת ולד אדער רוב ולד, צי דארט איז ארויסגעגאנגען א רוב פון דעם צוריבענעם ולד צו א מקצת, דעריבער בינען מיר מחמיר, ווייל אויב איך זאל זאגן יש מקצת שליא בלא ולד וואלט דאך עס געוועזן א ספק ספיקא, א ספק בכלל צו אין די מקצת איז דא בכלל עפעס א ולד, אמת, אין שליא בלא ולד, אבער ווער זאגט אין די מקצת איז דא א טייל פון ולד, און אפילו עס איז דא א ולד אפשר איז עס נאר געווען א מיעוט, און ווען הייסט עס כילוד דווקא ווען ס'איז ארויסגעגאנגען רוב מיחי א ולד, אז איך זאג איך בין חושש איז א סימן אז איך האלט אז אין דעם מקצת איז זיכער דא א ולד, נאר ס'איז מיר א ספק צו מקצת ולד צו רוב ולד, דעריבער איז מען מחמיר. דאס גייט מיר עולא דערציילן תנינא, מיר האבן דאך געלערנט דעם דין. ס'דא א דין ביי א בהמה אז אויב מען שעכט די בהמה און מען געפינט אינעווייניג א שליל,

איז זיך ארויס אפילו עס איז צוריק אריין געגאנגען, ווייל דאס וואס איז ארויס געגאנגען זאגן מיר אז די שחיטת האם איז שוין נישט מתיר, נאר אפילו עס איז נאר א מקצת ארויס געגאנגען, נאר אויב עס איז ארויס געגאנגען א רוב, איז דעמאלטס זאגן מיר הרי זה כילוד, איז אפילו דער מיעוט וואס איז געבליבן אינעווייניג רופט זיך שוין אן ווי עס איז געוועזן אינדרויסן, און עס ווערט נישט מותר בשחיטת האם, שטייט דארט א דין שליא שיצתה מקצתה, א שליא פון א בהמה וואס איז ארויסגעגאנגען א טייל קודם שחיטת הבהמה, אסורה באכילה, טאר מען נישט עסן. די גאנצע זאך טאר מען נישט עסן, אפילו דאס או דער רוב וואס איז געבליבן, דער רוב שליא וואס איז געבליבן אינעווייניג, ווערט אויך נישט מותר בשחיטת האם, ווייל עס קען זיין אין דעם מקצת שליא וואס איז ארויסגעגאנגען, איז ארויסגעגאנגען ראשו של ולד, און איז ארויסגעגאנגען ראשו של ולד, איז דאס שוין גלייך כילוד. אויף דעם גייט דא די שאלה וועגן דעם ולד עסן, און אויף דעם זאג איך שוין נישט בבהמה, אלעס וואס איז אין דער בהמה זאל מען עסן. איז ווייל אויב איך זאל זאגן יש מקצת שליא בלא ולד וואלט עס געוועזן מותר, פארוואס? אפשר אין דעם מקצת איז בכלל נישט דא קיין ולד? און אויב אפילו דו זאגסט ס'איז דא א ולד, אפשר איז עס נישט דער ראש, דא רעדט מען דאך נישט אז ס'איז געווארן צעריבן, דא קען זיך דאך רעדן ס'איז גאנץ, אפשר דא נישט געווען דער ראש, נאר דא איז געוועזן דער פוס, אז איך זאג דא אז ס'איז אסור, ווייל איך זאג אין מקצת שליא בלא ולד, סימן ולד באשה, ביי א, ס'איז דא א ולד, ביי א אשה איז דאס א סימן ולד, סימן ולד בבהמה, ווייל די שליא איז א סימן ולד סיי ביי אשה סיי ביי בהמה. האב איך דעריבער האב איך מורא אז אין דעם ביסל וואס איז ארויסגעגאנגען קודם שחיטה איז געווען דער רוב פון דעם עובר אדער דער ראש איז דארט געוועזן און דעמאלט איז שוין כילוד ס'ווערט נישט מותר בשחיטת האם. תוספות האט דא א גרסה, כסימן ולד באשה, כך סימן ולד בבהמה. איז תוספות פרעגט אויף דער גרסה און רש"י זעהט אויס איז שולל די גרסה און רש"י זאגט הכי גרסינן סימן ולד באשה סימן ולד בבהמה כ'בין נישט גורס מיט דעם כ"ף הדמיון וואס איז די קשיא? וואס דארף מיר עולא דערציילן א זאך וואס ס'שטייט אין דער משנה? זאגט די גמרא, עולא דארף מען יא דערציילן אי ממתניתין, אויב פון דער משנה, ביי וואס רעדט זיך די משנה ביי א בהמה? הוה אמינא וואלט איך געזאגט דיש מקצת שלי' בלא ולד, אין אמת'ן זאגן מיר עס קען אריין גיין ארויס גיין א מקצת שלי' און אין דעם מקצת זאל נישט זיין קיין ולד, איי אויב אזוי יא פארוואס זאגן מיר אז שליה שיצא מקצתה, א שליה פון א בהמה איז ארויסגעגאנגען א מקצתה, טאר מען נישט עסן די גאנצע ולד? וואלט איך געזאגט וגזירה מקצתה אטו כולה, דאס וואס שטייט דארטן נאר סימן ולד באשה סימן ולד בבהמה מיינט מען נישט צו זאגן אז א מקצת איז א סימן ולד בבהמה, ניין, א מקצת קען זיין א מקצת שליה קען זיין אין דער מקצת זאל נישט זיין קיין ולד, נאר ער זאגט אזוי ווייל דארט ווי עס גייט ארויס אינגאנצן דארט איז דאך זיכער דא א ולד. דעריבער בין איך גוזר דעמאלט ווען ס'איז ארויסגעגאנגען אביסל אטו כולה, ווייל אויב כ'וועל זאגן דא א אז ס'איז מותר וועט מען קומען זאגן אז אפילו דארטן וואו ס'איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן און נאכהער איז עס צוריק אריינגעגאנגען אינעווייניג איז עס אויך מותר, און דעמאלט איז דאך עס נבילה ווייל דעמאלט אז ס'איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן, דעמאלט איז דאך שוין נישט אין כלל בבהמה תאכלו אז דאס וואס געפינט זיך אין די בהמה בשעת שחיטה זאל מען עסן, דעריבער טוען מיר דארט אסר'ן מקצת, אבער ביי אישה וואלט איך נישט האב איך נישט קיין מורא איך זאל מורא האבן ביי מקצת כ'זאל מטמא זיין טהרות דראשון. ביי אישה בין איך מטהר די טהרות דראשון פארוואס ווי מיר האבן פריער געזאגט ס'איז ספק ספיקא פארוואס איז ספק ספיקא אפשר איז אין די מקצת גארנישט איז דא קיין ולד און אפילו עס איז דא א ולד אפשר איז דאס נישט דער רוב איי ביי אישה זאל איך אויך גוזר זיין מקצת אטו כולה. נאר בשלמא דא ביי א בהמה, פאסט זיך צו זאגן, מען וועט זעהן עס גייט ארויס א מקצת כ'בין מתיר, וועט מען זאגן דער ארויסגיין אינדרויסן איז גארנישט ניט, ווייל עס גייט צוריק אריין אינעווייניג איז ווערט עס שוין מותר, איז די זעלבע זאך וועט מען זאגן ביי כולה אויך, אז ס'גייט ארויס פון דער בהמה די גאנצע זאך איז עס גארנישט ניט, אז ס'גייט אריין אינעווייניג איז שוין גוט. אבער ביי אישה וועט מען דאך דאס נישט זאגן, ווייל מען זעט דאך אז צומארגנס ווען עס גייט ארויס די גאנצע שליה, בין איך מטמא, בין איך אוסר אויף איר, פון יום שני. דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז כ'זאל נישט חושש זיין דעם ערשטן טאג. דעריבער דארף מען עולא דערציילן אז שליה שיצא מקצתה. ביום ראשון און מקצתה ביום שני, בין איך חושש דעם ערשטן טאג מטמא צו זיין די טהרות וואס האט אנגערירט דעם ערשטן טאג, תוספות לערנט אז ס'רעדט זיך נישט וועגן לטמא זיין טהרות נאר דא רעדט זיך לגבי לבעלה, ווייל תוספות זאגט וואס טוט מען ארויף א ספק ספיקא ממה נפשך, איז דאס אין רשות היחיד איז דאך אפילו איין ספק אסור, איז דאס אין. אין רשות הרבים, און פארקערט אין רשות היחיד אפילו א ספק ספיקא איז דאך אויכעט אסור, אין רשות הרבים איז דאך אפילו איין ספק מותר, זאגט תוספות עס רעדט זיך נישט לטהרות נאר לאוסרה לבעלה. רש"י. ואמר עולא אמר ר' אלעזר, דא ווערט דערמאנט פארשידענע הלכות וואס איינס האט נישט קיין שייכות צו דעם צווייטן, נאר די אלע הלכות האט עולא געזאגט אין נאמען פון ר' אלעזר און דאס איז דער שייכות. בכור, דער דין איז דאך א בכור אדם דארף מען אויסלייזן, מען גיט דעם כהן פינף שקלים, ווען דארף מען אים אויסלייזן? ווען ופדויו מבן חודש תפדה ווען ער איז שוין אלט דרײַסיק טעג, בכור שנטרף בתוך ל' יום, א בכור אדם וואס איז געווארן דערהארגעט אין די דרײַסיק טעג. קען דאך זיין אז די ולד איז א ולד של קיימא, זאגן מיר אין פודין אותו, מען דארף אים נישט אויסלייזן, אויב מת מעצמו איז מיר א פשיטא מען דארף נישט אויסלייזן, שטייט דאך בפירוש ופדויו מבן חודש תפדה, אבער דא א נהרג. וואלט איך געוואלט מיינען אז אויב מען זאל נישט געווען אים דערהרג'ענען וואלט ער געלעבט, און ער איז נישט קיין נפל זאל מען אים אויסלייזן, זאגט ער ניין, אין פודין אותו, וכן תני רמי בר חמא, פארוואס? אפשר איז ער נישט קיין נפל, דעריבער זאגט די תורה ופדויו מבן חודש תפדה, ווייל ווען די קינד לעבט דרייסיג טעג ווייס איך שוין זיכער אז ס'איז נישט קיין נפל, אבער עס איז דאך דא גערעדט אויב מת בתוך ל' מת מעצמו, איז נעם מיר אן אז ס'איז א נפל, אבער דא אויב נטרף, זאל מען אים אויסלייזן, נאר שטייט אין פסוק מתוך שנאמר פדה תפדה, יכול קען איך מיינען אפילו נטרף בתוך ל' יום זאל מען אויך אויסלייזן, פארוואס? ווייל אויב מען זאל אים נישט הרג'ענען אפשר וואלט ער געלעבט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אך. שטייט אך פדה תפדה את בכור האדם חלק טוט מען אפטיילן אך אז אמאל יא און אמאל נישט ואמר עולא אמר ר' אלעזר נאך האט עולא געזאגט פאר ר' אלעזר'ן בהמה גסה נקנית במשיכה, ווען איך בין קונה א בהמה גסה, וואס איז דער קנין? משיכה. משיכה הייסט ווען דער קויפער נעמט ארויס די זאך פון דעם רשות פון דעם פארקויפער. וועט אבער זיין מסירה, אז ער האט איהם איבערגעגעבן דעם שטריק מיט וואס עס האלט זיך די בהמה. האט ער נישט קונה געווען, ווייל עס דארף זיין אזא איין קנין וואס עס גייט ארויס מרשות מוכר לרשות לוקח. פרעגט די גמרא, והא אנן תנן במסירה? מיר האבן דאך געלערנט אז א בהמה גסה איז מען אויך קונה מיט מסירה, אז אויב ער האט נאר איבער געגעבן דעם שטריק מיט וואס מען האלט די בהמה, אפילו ער האט עס נישט ארויס גענומען פון דעם רשות פון מוכר האט ער שוין קונה געווען. ענטפערט די גמרא, הוא דאמר כי האי תנא רב אלעזר האלט ווי דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט, וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, זו וזו, סיי א בהמה דקה סיי א בהמה גסה איז מען נאר קונה במשיכה, נישט מיט מסירה, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, זו וזו בהגבהה, סיי בהמה דקה סיי בהמה גסה איז מען קונה בהגבהה, ווי קען מען אויפהייבן א גרויסע בהמה, איז דאך די גמרא זאגט דאך דארט פיל במה יקנה, און מען טוט עס אונטערלייגן, איז דאך דא צוויי טייטשן, איין טייטש איז דא אז מען טוט אונטערלייגן צווייגן, לערנט רש"י ווען ער גייט ארויף אויף דעם, און ווייל ער גייט ארויף צוליבן מענטש הייסט דאס הגבהה, און תוס' ברענגט אראפ נאך א טייטש מיט א פיל רעדט זיך גוט און ער עסט זמורות הייבט מען אים אויף די זמורות העכער פון אים און ער גיט א שפרינג צו עסן די זמורות און דאס ווערט אנגערופן הגבהה ווייל ס'איז מכח אדם. ואמר עולא אמר רב אלעזר נאך האט עולא געזאגט פאר רב אלעזר'ן. האחין שחלקו, ברידער וועלכע האבן באקומען א ירושה פון טאטן, אין די ערשטע צייט האבן זיי געגעסן, זיי האבן זיך באקלעדט, פון דעם פאר איידער מ'האט זיך צוטיילט פון תפיסת הבית פון די ירושה, נאכער זענען זיך געגאנגען צוטיילן מה שעליהם שמין, די מלבושים וואס איז דא אויף זיי אליין שאצט מען אפ, אפילו אלע האבן גענומען די זעלבע ווערדע, די זעלבע קאסט פון די מלבישים, נאר איינעמס איז מערער צעריסן און איינעמס איז ווינציגער צעריסן, מען שאצט אפ וויפיל ס'איז יעצט ווערט. ומה שעל בניהם ובנותיהם, דאס וואס אויף זייערע זין, אויף זייערע טעכטער, אין שמין, שאצט מען נישט אפ. זאגט דער רש"י, ווייל די בנים און די בנות קומען נישט צום בית דין, טוט מען זיי נישט מבזה זיין אז מען זאל זיי ברענגען און מען זאל עס אפשאצן. די תוספות ברענגט אראפ דעם רי"ף, אז דאס וואס איך זאג ע על בניהם ובנותיהן אין שמין, דאס איז נאר געזאגט געווארן בגדי חול, דאס וואס זיי האבן אנגעטון אויף זיך, אבער בגדי שבת קען מען דאך ברענגען, מען דארף נישט די די ברענגען די בניהם ובנותיהם, דאס טוט מען יא אפשאצן. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, פעמים אנדערע מאל, אף מה שעליהן, דאס וואס איז דא אויף זיי, אין שמין שאצט מען נישט אפ, משכחת לה, דאס איז מעגליך, בגדול אחי, דאס ווארט גדול, אמאל איז די טייטש גדול דער עלטסטער. אמאל טרעפט מען גדול קען גאר זיין א קטן, די גמרא זאגט א קטן שאינו סמוך על שלחן אביו הייסט א גדול, דא מיינט מען גדול אחי, דער וועלכע איז די הויפט פון די ברידער, דער וועלכע טוט זיך פארנעמען מיט די עסקי הבית, נישט אלעמאל איז דאס דער עלטסטער, אויף דעם טוען זיי באשטימען ווער ס'איז דער פעהיגסטער. דניחא להו, די ברידער זענען צופרידן אז ער זאל זיין אנגעטון מיט בעסערע מלבישים, דלישתמעון מיליה, דעמאלט וועט ווערן געהערט זייערע רייד, איז דעריבער דער וועלכער איז זיך עוסק אין די נכסים, קויפן פארקויפן, זענען די ברידער צופרידן. תוספות זאגט, אויב די ברידער זענען מוחה. איז רשות בידו, נאר כל זמן זיי האבן נישט געווערט אויף דעם גדול האחים, זאגן מיר מסתמא איז זיי ניחא, כדי ס'זאל ווערן צוגעהערט זייערע ווערטער. ואמר עולא אמר רב אלעזר, נאך האט עולא געזאגט פאר רב אלעזר'ן, ואמר עולא אמר רב אלעזר, שומר שמסר לשומר פטור. איינער האט געגעבן א זאך צו באהאלטן ראובן'ען, האט ראובן איבער געגעבן די זאך שמעונ'ען צו היטן, און אויב ס'איז עפעס געשען א זאך, ס'האט עפעס פאסירט ביי דעם צווייטן שומר, ביי דעם שמעונ'ען איז ראובן פטור, אויב די זעלבע זאך זאל געווען געשען ביי אים וואלט ער געווען פטור, איז ער יעצט אויך פטור, איך זאג נישט אז דאס איז א פשיעה וואס האט עס איבער געגעבן היטן א צווייטן מענטש, ולא מיבעיא דאס איז זיכער שומר חינם שמסר לשומר שכר, א שומר חינם האט איבער געגעבן די זאך היטן א שומר שכר. א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה, א שומר שכר איז מחויב בגניבה ואבידה, ביי אונסים איז ער פטור, אבער דאס איז דאך א פאקט אז א שומר שכר טוט היטן די זאך מער, דעלויי עלייה לשמירתו, ער האט דאך דעמאלט געמאכט בעסערע שמירה, ווייל דער שומר שכר איז זיך מער גיט זיך איבער צו דער זאך צו היטן, ווייל ער האט ער אויף זיך מער חיובים, איז דארט זיכער אז וואס איז געשען א זאך. אז אויב ס'איז געווען גניבה אדער אבידה איז דאך דער ערשטער שומר איז דאך א שומר חינם, איז דער ערשטער שומר חינם פטור צו באצאלן דעם בעל הבית, דא רעדט זיך אין אזא פאל ווען מ'קען נישט איינמאנען ביי דעם צווייטן שומר, דארט ווען מען קען איינמאנען ביי דעם צווייטן שומר, ביי דעם שומר שכר, פאר גניבה ואבידה, זאגט דאך די גמרא אין בבא מציעא, כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו, איז דער צווייטער שומר וואלט געדארפן געבן דעם ערשטן, דער ערשטער גיט עס צוריק צום בעל הבית, נאר מען רעדט אז אויב דער צווייטער שומר ס'האט געפאסירט ביי אים גניבה ואבידה און ער האט נישט צו באצאלן, זאגן מיר אויב די זאך וואלט געווען ביי דעם ערשטן שומר, דער ערשטער שומר איז דאך א שומר חינם. איז ער פטור, איז דעמאלט זיכער פטור. אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם, א שומר שכר האט איבערגעגעבן צו א שומר חינם דהשתא גרועי גרעה לשמירתו, ער האט יעצט געמאכט א שוואכערע שמירה ווייל ער. דער שומר חינם גיט זיך נישט אזויפיל איבער. נמי פטור, איז דער ערשטער שומר פטור, וועלכע זאך איז געשעהן? אויב ס'איז געשעהן א אונס, ווייל אויב ס'איז געשעהן גניבה ואבידה איז דאך זיכער חייב. פארוואס שהרי מסר לבן דעת? האט דאך איבער געגעבן צו היטן צו א בן דעת, דעריבער זאגן מיר אז דאס וואס ער האט עס איבער געגעבן צו א צווייטן שומר איז דאס נישט קיין פשיעה. רבא אמר רבא זאגט, שומר שמסר לשומר חייב, אפילו די זאך זאל געווען געשען ביי אים, א אונס געשען, דאך איז ער חייב. ולא מבעיא, דאס איז זיכער שומר שכר שמסר לשומר חינם, דגרועי גרעה לשמירתו, ווייל דער שומר חינם טוט נישט אזוי שטארק היטן, און ס'געשענט א אונס איז ער חייב, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב, פארוואס? דאמר ליה זאגט צו אים, את מהימנת לי בשבועה, דיר גלייב איך אז דו שווערסט, האי לא מהימן לי בשבועה, דעם אנדערן גלייב איך ניט, ווייל שטענדיג א שומר דארף זיך שווערן, איז זאג מיר איך אז נאנסה, איך גלייב אים נישט, וועט אויסקומען פון דעם, ווי איז אבער אז ער איז געוואוינט געגעבן צו געבן צו באהאלטן דעם אנדערן אויכעט, קאן ער דאך נישט זאגן לא מהימנת לי בשבועה, אדער לאמער זאגן אז דער ערשטער שומר איז דארט געווען ווי נאנסה, אז דער ערשטער שומר קאן שווערן אויף דער זאך, וועט רבא אויך האלטן אז שומר שמסר לשומר איז פטור. רשי.